ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער אַכט און זיבעציק מיטן געלט מייווען חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים. עליכם שלום ר' פנחס. און שלום עליכם פאר דיין מבינות. וואס מאכט עטץ ביידע?
מ'עט געוואר ווערן, ס'איז א יא, אייביג ווען דו פאנגסט אן צו זאגן געלט מייווען מבינות, די בויך דא פאנגט זיך מיר אן צו דרייען וואס דו גייסט מיך היינט פרעגן, באט קוק, אלוקים יענה.
אקעי, סאו לאמיר אנפאנגן מיט א גוט ווארט. ס'איז דא א שאלה יא וואס יענער הייבט אן מיט זייער שיינע ווערטער, איך וועל עס פארליינען אזוי, ככתבו וכלשונו, היי, טענק יו פאר יור לעקטשערס אן קול מבשר, איי ענדזשוי דעם ווערי מאטש ענד עפרישיעט אלל די אינפאו יו שעיר, יו העוו ען עקסטרימלי היי נאלעדזש אין פיינענשעל פראדוקטס ענד סטיל העוו די פעישענס טו אלל בעסיק קוועסטשענס. יא נאדיר תיכף. כ'האב נישט געוואוסט דו קענסט ענגליש אויך.
אביסל אזוי ווייסט, מען קריכט ארויס סוף כל סוף. און לאמיר זאגן מען טאקע. מיט היימישע אידן געסט דיך עצה אויף ענגליש אויך. לאמיך טאקע איבערזאגן אויף אידיש, זאג מיר צו איך האב גוט אפגעליינט וואס יענער זאגט. זאגט א גרויסן שכח פאר אלע דיינע לעקציעס אויף קול מבשר, ער האט זייער שטארק הנאה דערפון, און ער איז דיר דאנקבאר און מכיר טובה פאר די אינפארמעישן, פאר די אינפארמאציע וואס דו טיילסט מיט. דו האסט זייער אסאך ידיעות, ברייטע ידיעות אין פינאנציעלע ענינים, פינאנציעלע פראדוקטן, ובכל זאת האסטו דאס געדולד זיך אראפצולאזן און ענטפערן פשוט'ע יסודות'דיגע שאלות. שקויעך. טענק יו. אפרישיעט איט. טענק יו איז שקויעך? טענק יו איז שקויעך, יא.
אקעי. סאו יעצט צו זיין שאלה. דאנקע שיין. אקעי. זיין שאלה איז, טאמער ס'דא אזא מין בחינה, ס'איז דאך דא די זאך פון, דו האסט שוין גערעדט דערפון אפאר מאל חיים, וועגן זיכערע סטאקס, ס'איז א זיכערע סטאק, ס'איז מ'מאכט אפשר נישט אזוי סאך ריווח, אבער על פי דרך הטבע וואקסט עס, מ'גייט מען דארטן פארדינען, הגם באשיידענע פארדינסטן.
נעם ארויס די ווארט זיכערע, אפשר ווייניגער ריסקי סטאקס. ווייניגער ריסקי סטאקס, סאו ער פרעגט צו ס'איז דא אזא זאך ווי עמיצן וואס איז א עכטע עקספערט, יא, און ער זאל נאכגיין יענעמ'ס עדווייס, אינוועסט דא, אינוועסט דארטן, איין צד, אדער ענדערש בלייבן מיט די מער זיכערע סטאקס וואס האבן ווייניגער ריסק, זענען עסטעבלישט, און לדוגמא די עס ענד פי פייוו הונדערט. שוין גערעדט וועגן די עס ענד פי פייוו הונדערט אפאר מאל חיים. מ'דאכט זיך, מ'דאכט ס'איז געווען אויף גוט געלט נאמבער איין און זעכציק, יא אלס א סטאק וואס איז ווייניג ריסק, און די ריווח איז מער זיכער ווי מיט אנדערע סטאקס, סאו זיין שאלה איז, זאל מען אינוועסטן אזא סארט סטאק די עס ענד פי פייוו הונדערט, אדער ענדערש נאכפאלגן די גיידענס, די הדרכה, פון עמיצן וואס איז א גרויסע חכם און קען גוט די סטאק מארקעט.
אקעי, סאו לאמיר אביסל צענעמען די זאך דא. קודם איינס, אינוועסטן אין די סטאק פון די עס ענד פי פייוו הונדערט מיינט בעסיקלי צו אינוועסטן אין א אי טי עף, ווי למשל עס פי וויי, SPY איז א ETF וואס איז אזוי ווי א פאנד וואס אינוועסט אין אלע סטאקס פון די S&P פֿינף הונדערט.
אקעי, סאו איך אינוועסט אין א, לאמיר עס רופן א פעקל, וואס אין די פעקל זענען דא שטיקלעך פון די סטאק און פון יענע סטאק. יא, מען איז מער ווייניגער דייווערסיפייד צווישן אלע, מען איז צושפרייט צווישן אלע סטאקס פון די S&P פֿינף הונדערט. יעצט די. היסטערי האט געוויזן אז די עס ענד פי פֿינף הונדערט אין די לאנג ראן גייט אייביג ארויף, דאס מיינט נישט אז יעדע יאר גייט עס ארויף, ס'איז דא יארן וואס ס'קען אראפגיין אויך, אבער ס'גייט ארויף ס'גייט אראפ, און עוורידזש איבער א סכום יארן אין די היסטערי איז עס אייביג ארויפגעגאנגען, יעצט דארפסטו אבער נאך אלץ זיין גערישט אז ס'קען זיין א א דראודאון, א דראודאון מיינט אז ס'זאל זיין איין ספעסיפיק יאר, למשל אז ס'קומט אזא מין צייט ווי קאוויד און ס'געט א טראסק אראפ אין אפאר וואכן, איז קענסטו זיין אין א גרויסע לאס, עס איז דא מענטשן וואס ווען ס'גייט קומען צו די צו די אזא פאל, און ווען ס'גייט אראפטראסקענען גייט זיי גייט זיי אנכאפן אזא שרעק און זיי וועלן ארויסלויפן און זען אז מ'גייט ראטעווען די לעצטע פאר דאלער וואס איז געבליבן, און זיי כאפן נישט אז ס'וואלט ווען געדארפט זיין פארקערט, דעמאלטס וואלטן זיי געדארפט גיין לויפן אריינלייגן נאך.
און יעצט איז עס נידעריג וועסט מאכן מער געלט אויף דעם.
עס דערמאנט מיך א ווארט וואס כ'האב אמאל געהערט אין נאמען פון ווארען באפעט אז די סטאק מארקעט איז די אנלי פלעיס דעט פיפל לייק טו ביי היי ענד סעל לאו, געווענליך על פי רוב מענטשן, איבערהויפט אנשי מסחר וואס זענען דא אויף קול מבשר, זענען אויף א, טרייען צו גיין אויף א וועג, עטליסט אזוי האף איך, אז מען טרייט צו קויפן פאר ביליג און פארקויפן פאר טייער. גיי אריין אין יעדע געשעפט, וואק אראפ טערטינט עוועניו, פרעג יעדע ביזנעס אונער, יעדע געשעפט בעל הבית פון פון פון פירטינט עוועניו פרעג אים זאג מיר די וואס איז דיין ביזנעס וואס דו טרייסט צו טון וועט ער דיר ענטפערן איך טריי צו קויפן פאר ביליג און פארקויפן פאר טייער גיי פרעג יעדן איינעם קאסטומער פון דארטן פון יענע פלאץ פרעג אים וואס טרייסטו צו טון אה איך טריי צו קויפן ווען ס'ביליג אקעי ווען ס'דא א סעיל דעמאלטס טריי איך צו קויפן מער אקעי באט סאם האו איז די סטאק מארקעט מענטשן טרייען צו קויפן פאר טייער און פארקויפן פאר ביליג, וואס איז פשט פון דעם? פשט פון עס איז ווייל ווען ס'גייט ארויף די זאך זייער שטארק דעמאלטס קומט אריין אזא זאך וואס ווערט אנגערופן FOMO, Fear of Missing Out, און אוי ס'גייט ארויף אזוי סאך מסתם וועט עס ארויף גיין נאך מער, און ער לויפט און ער קויפט עס ווען ס'איז טייער און נאכדעם געט עס א טראסק אראפ און אוי ס'האט אזוי געטראסקעט ווער ווייסט צו ס'גייט נישט טראסקענען נאך. און ער לויפט און ער פארקויפט עס, אקעי? סאו די אלע זאכן איז דא אפילו ביי די SPY אויך. סאו ס'איז זייער שווער צו זאגן וועגן דעם, איך האק דיך אייביג איבער ווען מ'זאגט זיכער, ווייל ס'איז נישט זיכער, גארנישט איז נישט זיכער, אפילו אויב די סטאק אליין אדער די ETF אליין אדער די זאך אליין וואס דו טוסט גייט גיין גוט איז נאכנישט קיין הונדערט פראצענטיגע
גאראנטי אז דו גייסט גיין גוט. האסט דיך אויסגעבעסערט, נישט זיכער, נאר מער פארזיכערט.
מער סטעיבל. מער סטעיבל, אקעי. מער סטעיבל, עז לאנג עז דו ביסט סטעיבל. אקעי, אז דו ביסט סטעיבל און דו גייסט מיט א סטעיבל זאך איז דא גוטע טשענסעס ס'זאל ארבעטן.
אקעי, יעצט כ'האב נאכאמאל געמאכט די הקדמה ווייל דאס וועט דיר אויך געבן א שטיקל בליק אויף די זאך פון פאלאוען א צווייטן וואס א צווייטער טוט. וואס איך האב שוין מיטגעהאלטן אסאך מאל אז מענטשן פאלאוען געוויסע סטרעטעדזשיס וואס די סטרעטעדזשי פאר זיך קען זיין זייער גוט, און דער דער וואס ער געבט ארויס די הדרכה קען זיין ער איז מצליח מיט עס, און געוויסע מענטשן וואס פאלאוען קען אויך זיין זיי זענען מצליח מיט עס, אבער מאכט זיך א מענטש וואס ער איז נישט מצליח מיט עס, וואס איז פשט פון דעם? ער איז נישט סטעיבל? קען זיין ער איז סטעיבל אבער ער איז נישט די זעלבע סטעיבל ווי יענע סטרעטעדזשי. סאו ס'דארף זיין מורא'דיג מורא'דיג שטארק אין ליין, טראכט אריין אין זייער אסאך זאכן, איך מיין, אונז רעדן מיר פון סטאקס יעצט, באט באמת אין יעדע זאך אין לעבן קען עס זיין, ס'קען קומען איינער וואס איז מורא'דיג שטארק מצליח אין ביזנעס, א איש מוצלח, ער קען האבן, ער קען זיין א קאנסאלטענט וואס ער גיבט הדרכה פאר אנדערע מענטשן, אסאך פון די מענטשן וועמען ער גיבט הדרכה זענען מצליח, קומט איינער און ער גיבט איהם הדרכה און ער איז נישט מצליח, וועסטו זאגן אז ס'איז נישט קיין גוטע עדווייס? אדער אפשר. איז זיין הדרכה מיט אים שטימען נישט. אקעי? ס'דארף זיין, ס'דארף מעטשן פערסאנאליטי, ס'דארף מעטשן סקעדזשולס, ס'דארף מעטשן דעסיזשען מעיקינג, אקעי, דאס איז א חלק פון פערסאנאליטי. ווען איך זאג דיר וויאזוי דו זאלסט זוכן א דיל, קען זיין אז דיין וועג פון טרעפן א זאך גייט זיין אנדערש, ווען גייסטו אפמאכן אריינצוגיין, ווען גייסטו אפמאכן ארויסצוגיין, ווען גייסטו זיך דערשרעקן אז זאכן טראסקענען, ווען גייסטו טראכטן אז ס'איז א גוטע, יעצט איז עס א גוטע דיל, סאו ס'איז זייער שווער צו זאגן פלעין פון דעם ווייל איינער האט א מהלך וואס ער ארבעט אז ס'גייט ארבעטן פאר דיר, סאו אויב דו פארשטייסט דאס און נאכדעם גייסטו. און דו פארשטייסט ווען דו גייסט אריין אין א מהלך פארוואס דו גייסט אריין אין עס, וואס דארף געשען זאלסטו ארויסגיין ווען דו ביסט מצליח, אזוי ווי צו מאכן געלט, וואס דארף געשען זאלסטו ארויסגיין צו זאגן נאופ דאס ארבעט נישט, לאמיך קאטן מיין לאס און גיין ווייטער, ווען דו פארשטייסט דאס ביי דיר און דו פארשטייסט אז דו האסט אפגעמאכט וואס דאס איז און דו גייסט טאקע עקזעקיוטן אויף דעם, האסט אפגעמאכט און דו גייסט עס טאקע אויספירן, און מיט דעם גייסטו און דו גייסט פאלאוען א צווייטן, כדי צו באקומען איידיעס, אבער וויסנדיג ביי דיר אבער וואס דארף ביי דיר זיין אלעס כדי ס'זאל ארבעטן, דעמאלטס האסטו א טשענס צו מצליח זיין.
אהא, אבער חיים, לויט ווי דו האסט פריער מסביר געווען, מיינט אז איך דארף האבן די סטעביליטי אויך אין מיט די עס ענד פי פייוו הונדערט, ווי דו האסט אנגעכאפט למשל ס'קומט א קאוויד און ס'פאלט אראפ, און גיי איך ארויסנעמען, קעגן וואס לאגיק וואלט געזאגט, גיי איך און איך שלעפ ארויס מיין געלט. און איך דערלייג אנשטאט זיצן מיט געדולד און יא מאכן מיין געלט אין א יאר צוויי דריי שפעטער. הונדערט פראצענט. די חילוק איז אבער אז ווען דו גייסט מיט אזא מין סטרעטעדזשי ווי למשל די עס ענד פי פֿינף הונדערט און דו זיצט אליין און דו טוסט עס, אין לעני אוהב אלא שעה אחת, האסטו דיך אפגעמאכט ביי דיר וואס דו גייסט טון און דו דארפסט פאלאון וואס דו גייסט טון. נאכאמאל, איך זאג דיר נישט אז דו גייסט טון נאר די ריכטיגע זאך, דו דארפסט טאקע גוט דורכטראכטן פארדעם וואס דו גייסט טון, אבער אסאך מאל איז דא די מענטש ווייל ער האט אזא געוויסע פויליקייט, לאמיר עס אנרופן, אדער א עצלות, אדער א, איך ווייס נישט, איך קען עס נישט טרעפן. ער טראסט זיך נישט.
ער טראסט זיך נישט, ער האט א לעק אוו קאנפידענס, וואטעווער ס'איז, און ער רעדט זיך איין, אה, ס'איז דא דער גרויסע גורו וואס איך גיי אים פאלאוען, און יעצט בין איך שוין זיכער אז ס'גייט זיין גוט. און דאס איז די חורבן אז ס'איז נישט זיכער אז ס'גייט זיין גוט, קענסט פונקט אזוי און אסאך מאל נאך מער אריינפאלן אין א פראבלעם, און נישט ווייל יענער איז נישט גוט, ס'קען זיין אז יענער איז נישט גוט אויך, איך רעד נישט יעצט פון דעם, אבער נישט דווקא ווייל יענער איז נישט גוט, ס'קען זיין פשוט ווייל דו רעדסט דיך איין אז דו קענסט אים פאלאוען בלינדערהייט, און דו גייסט זען די מארקעט טראסקעט, למשל, און דו גייסט זען דיין פארטפאליאו איז דאון מיט צוואַנציק פראצענט, למשל, אנשטאטס גיין טראכטן וואס האב איך צו טון יעצט, לאמיך גיין קוקן די היסטערי, ווען איז עס נאכאמאל געפאלן צוואַנציק פראצענט, וואס איז נאכדעם געשען, עס האט זיך צוריק אויפגעהויבן אדער נישט, איז עס א פאנדאמענטל פראבלעם מיט די קאמפאניס ווי איך האב אינוועסטעט, אדער איז עס פשוט די עקאנעמי, עס איז געווען עפעס א מלחמה יעצט, אדער עס איז געווען עפעס א טוויט פון טראמפ, אדער איך ווייס וואס, אדער מ'רעדט דא פון א ערנסטע זאך, אדער איז עס סתם אזוי איינער האט געשליקעצט. אקעי, אנשטאט זאלסט דאס גיין קוקן, וואס גייסטו טון? גייסט לויפן צו דיין אימעיל קוקן צו די גורו האט דיר ארויסגעשיקט עפעס א זאך צו טון יעצט. און אויב האט ער עס נישט געשיקט, אה, ס'איז בסדר, מ'דארף עס נישט, אלעס איז מסודר, מ'דארף גארנישט טון יעצט, אקעי? און דו ווערסט געוואר אבער א וואך שפעטער אז די אימעיל איז געליגן אין דיין ספעם. סא ס'איז נישט אנגעקומען צו דיר, און וואס טוסטו יעצט? יעצט ווייסט שוין נישט וואס צו טון, אדער ווערסטו געוואר אז די גורו בלייבט דארט און ס'איז יעצט אראפ דרײַסיק פראצענט, יעצט האלטסטו שוין נישט אויס.
אדער קען זיין די גורו איז אין א שלעכטע מוט און ער האט געמאכט א אימפאלסיוו דעסיזשן.
איך ווייס, דאס האב איך ניטאמאל געוואלט זאגן, ווייל איך וויל דיר ארויסברענגען פנחס, אז אפילו לו יצוייר אז דו רעדסט דא פון א מושלם שבמושלמים א גורו,
יא.
לאמיר זאגן, איך געב אים די גרעסטע קרעדיט אין די וועלט, מיינט עס נאך אלץ נישט אז ס'גייט ארבעטן.
סאו תכלית וואס וואלסטו יענעם מייעץ געווען?
תכלית אויב דו האסט א סטרעטעדזשי און דו ווילסט נעמען דעם גורו כדי דיך צו געבן די איידיעס אבער דו ווייסט אליין וויאזוי דו גייסט מענאווערן ארום דיין סטרעטעדזשי איז עס א מהלך אבער אויב דו ווילסט די סטרעטעדזשי בכלל נישט האבן פון דיר דו ווילסט אזוי ווי גיין

יא, אזוי ווי איך האב מיטגעהאלטן מיט איינעם, איינער נעבעך דער לייגט אסאך געלט אין א ביזנעס, און איך האב מיטגעהאלטן ווען ער האט געעפנט די ביזנעס, און ער האט געעפנט עפעס א ביזנעס, מיר האט עס נישט אויסגעזען עס מאכט סענס, איך האב אים געפרעגט וואס האסטו געעפנט די ביזנעס? זאגט ער מיר האט עס דורכגעשמועסט מיט דעם און דעם און דעם, יענטעם גייסן אריינטאנצן. אקעי, אריין. אריינטאנצן. טאנצן. אריינטאנצן. ער איז אריינגעטאנצן אין די ביזנעס. גענומען זיין גאנצע האב און גוטס, ער האט זיך נאך אנגעבארגט געלט פון אפאר שכנים און גוטע פריינד און קרובים אויכעט, און ער איז אריינגעטאנצן.
גייט דורך צוויי יאר, און נאכהער די ביזנעס עקזיסטירט שוין נישט. פרעג איך אים וואס גייט פאר?

איך איך אסום אז יענער איז א קלוגע מענטש, איך אסום ס'האט געמאכט סענס אריינצוטאנצן, און איך אסום ס'האט געמאכט סענס ארויסצוטאנצן. די פראבלעם איז נאר, אז אויב ס'איז אינגאנצן יענער, ס'גיבט נישט צו קיין סעלף קאנפידענס, ס'נעמט נאך אוועק נאך סעלף קאנפידענס. סאו וואס טוט זיך? אקעי, האסט געזאגט. זאלסט וויסן וואס ס'טוט זיך, און ווייסט וואס איז געשען, דו ווייסט אז מ'דארף דיעלן מיט עס, און דעמאלטס קענסטו נעמען הדרכה פון א צווייטן אויכעט, ס'נישט קיין שום פראבלעם. אבער דו ווייסט אביסל וואס ס'טוט זיך. אקעי. סאו טאמער האב איך נישט מיין אייגענע סטרעטעזשי און מיין אייגענע מהלך, זאל איך נישט גיין פאלאוען בלינדערהייט? פאלאו קיינעם נישט בלינדערהייט. מעגסט פאלאוען, אבער נאכדעם וואס דו פארשטייסט וואס ס'טוט זיך, און דו פארשטייסט פארוואס דו פאלאוסט, און דו פארשטייסט וואס ס'דארף געשען כדי צו זאגן כ'האב מצליח געווען, און וואס ס'דארף געשען כדי צו זאגן לא זכיתי, ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט. און אין די עס ענד פי פייוו הונדערט אויב איך אינוועסט? זעלבע זאך, ווען דו גייסט אינוועסטן אין די עס ענד פי פייוו הונדערט ווייס פאר ווי לאנג גייסטו אינוועסטן, ווייס אז ס'איז דא אזא זאך אז ס'קען אז ס'גייט אראפפאלן, ווייס אז דו ביסט אקעי מיט עס, ווייסט אז אויב ס'פאלט אראפ איינמאל פופציג פראצענט גיי איך נישט משוגע ווערן ווייל ס'איז שוין געווען אין די היסטערי אז ס'איז אראפגעפאלן פופציג פראצענט איז צוריק ארויפגעקומען, יעצט איך בין אקעי מיט עס, קענסט דאך אוועקלייגן פילע געלט אז אויב ס'פאלט אראפ פופציג פראצענט זאלסטו גיין און אריינלייגן. נאך! קויף נאך שעירס פאר ביליגער, פופציג פראצענט דיסקאונט! שטעל דיך פאר דו דארפסט זייער שטארק, דו קויפסט יעדן, יעדע וואך קויפסטו א געוויסע מין אייטעם אין וואלמארט, און פלוצלינג זעהסטו אז וואלמארט האט א סעיל פון פופציג פראצענט פאר עס, גייסטו קויפן ווייניגער יעצט אדער מער? מער. מער, ווייל דו ווייסט דאס איז די נארמאלע פרייז, ס'איז פופציג פראצענט דיסקאונט, יעצט גיי איך קויפן מער. די זעלבע זאך דא, אז דו ווייסט די אלע זאכן, דו ביסט אנגעגרייט מיט עס און דו פארשטייסט עס, דעמאלטס ביוטיפול, גיי טו עס. און ס'איז אויך איינס פון די מעלות, אז דו טוסט עס מיט SPY פאר גענוג לאנג, פאנגסט אן צו כאפן וואס איז די נארמאלע פרייז, ווען ס'פאלט מיט וויפיל פאלט עס, ווען ס'פאלט מיט מער ווי די סכום איז עס עפעס א עקסטערארדינערי סעיל, ס'איז נישט קיין פלעינע געפאלעכטס נאר ס'איז א עכט א ביליגע געפאלעכטס יעצט, דו פאנגסט אן צו כאפן וואס ס'טוט זיך, דאס איז אלעס ווען דו טוסט עס אליין, אדער פאנגסט אן צו פאלאוען גורוס, איז און דו ווייסט נישט וואס דו טוסט און דו ווייסט נישט פארוואס דו טוסט עס, קענסט דיך נישט מחבר זיין מיט עס. איך פיל חיים אז וואס דו זאגסט אפשר וואס איך מיין וואס וואס וואס ס'קומט מיר ארויס צווישן דיינע שורות איז אין ביידע פאלן סיי א חכם סיי עס ענד פי פֿינף הונדערט גיי איך דארפן האבן מיין סטרעטעדזשי און מיינע כללים אבער בכל זאת ביי די עס ענד פי פֿינף הונדערט דארף איך ווייניגער סטרעטעדזשי און כללים ווי מיט א חכם, אדער איך האב נישט גוט פארשטאנען? איך זאג נישט אז דו האסט ווייניג, איך זאג דיר געב א משל, איך האב א גוטע משל, איך מיין ס'איז א גוטע משל, זאג וואס זאגסטו צו די משל? איך גיי אסאך מאל אין גראסערי און איך קויף זאכן וואס איך זע אויף די צעטל וואס מיין ווייב האט מיר געשריבן. אזוי פירסטו דיך? יא. אקעי. און איך זאג דיר די אמת, ווען איך טו דאס, איך האב נישט קיין השגה וואס איך קויף, איך האב נישט קיין השגה צו איך צאל א גוטע פרייז, איך כ'האב נישט קיין השגה צו ס'איז ביליג צו ס'איז טייער, איך ווייס איין זאך, זי האט מיר געזאגט ס'דארף זיין גפן טשיז קעיק, כ'ווייס אפילו נישט איז דא אזא זאך. ניין, אבער ס'איז זיכער דא די בעקעלע וואס. ס'איז דא גפן און ס'איז דא טשיז קעיק. יא. אקעי. דאס דארף איך האבן, איך קען נישט האבן ליבערס טשיז קעיק, ווייל מיין ווייב האט מיר געזאגט גפן טשיז קעיק, און אז איך ווייס וואס ס'איז גוט פאר מיר קויף איך גפן טשיז קעיק. אקעי. אקעי. גפן, אויב דו הערסט די שמועס קענסטו נעמען צו מאכן טשיז קעיק. אקעי. שוין.

ס'איז דא די קראסט פון די קאמפאני, ס'איז דא די קראסט פון יענע קאמפאני, ס'איז דא די טשיז קרים טשיז פון די קאמפאני, די זענען די פרייזן פון די, די זענען די פרייזן פון יענע, אקעי, פאריגע וואך האב איך עס אויך געקויפט, שטעל דיך פאר איך מאך אזא ארדער יעדע וואך, יא? ביז א חודש צוויי, און אויב האב איך גאר א שוואכע קאפ דריי, בין איך א עקספערט אין פרייזן פון קראסט פון טשיז קעיק. איך ווייס וואס ס'מיינט א גוטע פרייז, איך ווייס וואס ס'מיינט א שלעכטע פרייז, איך ווייס וואס ס'מיינט אווערפרייסד, איך ווייס וואס ס'מיינט א סעיל, איך ווייס וואס ס'מיינט א מעגע סעיל, איך קען מיך מחבר זיין מיט דעם ענין. אבער ווען איך גיי בלינדערהייט, דאס דארף איך, לייג מיר עס אריין אין וואגן און פערטיג, איך בין מיך נישט מחבר מיט עס. סאו, איך ברענג עס ארויס לגבי דעם, דו גייסט פאלאוען א גורו, הונדערט שעירס פון עפל. פאר די און די פרייז. איך האב נישט קיין השגה וואס איך האב געקויפט, פארוואס איך האב עס געקויפט, איך ווייס נאר דער גורו האט עס געזאגט, ואמר כל העם. גורו. אמן. יא אמן, אקעי. גורו. שוין. אבער ווען איך גיי אליין און איך מאך מיינע דעסיזשענס, איך בין מיך מחבר מיט, איך פארשטיי וואס עס טוט זיך, איך קען אנהייבן צו טראכטן פאר מיר, איך קען אנהייבן צו כאפן, wow! ס'איז דא עפעס א מציאה דא.

דארף שוין שומר ומציל זיין. כ'וועל זאגן דעם וואס איך באקום אויך בעקעלעך אויך דאס פון דעם האב איך נישט געוואלט רעדן ווייל כ'האב געמיינט כ'גיי ארויסוואקן א לוזער דא. אבער יעצט אז דו האסט אויך די פראבלעם פיל איך מיך אביסל באקוועמער צו רעדן פון בעקעלעך. יא, איך קען קוים ווארטן אז מ'זאל ארויסקומען מיט בעקעלעך, וואס אנשטאט זאגן ניין ביי דעיס מיט א לאך, רינדעכיג, טיף, פלאך, די, זאל מען זאגן, טשיז קעיק בעקעלע, פאטעיטע קוגל בעקעלע, שוויגער פאטעיטע קוגל בעקעלע, איך ווייס נישט וואס, יום טוב צווייטע סעודה מעין קאורס בעקעלע כולי וכולי, קויפט זיך איין גן עדן, קען זיין אז עס איז א געדאנק, הערסט נר מצוה, גפן און נר מצוה, איך האף ביידע הערן. גפן, נר מצוה, ליבערס. ליבערס אויך? יעצט האמיר דריי קאמפעניס וואס דארפן הערן. אקעי. סאו חברה די סטאקס פון גפן פון נר מצוה און פון ליבערס גייען ארויפגיין, פרעגט די נאנטסטע גורו צו ס'לוינט זיך יעצט דארטן צו אינוועסטן, אבער פארדעם האב א מהלך און כללים וועגן אריין טאנצן און ארויס טאנצן? יא, און זאג קיינמאל נישט אויף קיין סטאק אז ס'האט נישט קיין ריסק, ס'איז זיכער, פארשטייט זיך אויסער נר מצוה מיט מיט ליבערס מיט גפן, באט כ'רעד יעצט אין דזשענערל. אין דזשענערל אויב דו האסט שאלות וועגן געלט עניינים, אינוועסטמענטס, אינשורענס, שיק א טעקסט צו חיים אויף עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען געלט מבין חיים עקשטיין א גרויסן שקויעך. מיי פלעזשער, הצלחה רבה.